דער רבי ס'איז א רשי שיחה, דער רבי ברענגט אראפ א רשי, און דער רבי וועט מאכן פון די רשי פשוט מטעמים, געשמאק ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין, און דער רבי וועט מסביר זיין דארטן פארוואס רשי ברענגט אראפ דעם נאמען פון דעם פון דעם בעל המאמר, וואס דאס איז געווען דער תנא רבי עקיבא, און דער רבי וועט עס פארענטפערן מיט נאך דריי מימרות וואס רבי עקיבא זאגט עט ווערן פארשטאנדיג די רשי, און דערפאר ברענגט רשי אראפ דא דעם בעל המימרא, פשוט געוואלדיג געשמאק, און דערנאך אין די אנדערע האלבע שיחה איז יינה של תורה, עט דער רבי מסביר זיין דעם חילוק פון דעם מאמר פון רבי עקיבא פון ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, און פון הלל ווי די גמרא ברענגט אראפ אין שבת וואס ער האט געזאגט.

פארוואס זאגט ער זה כלל גדול בתורה? ווייל ער וויל ארויסברענגען עם די גרויסקייט פון די מצוה פון פון ואהבת לרעך כמוך, אז דאס איז אן ענין כללי אין גאנץ תורה, ווי דער מאמר הידוע פון הלל, וואס הלל זאגט, דעלך סני לחברך לא, לא תעביד, א זאך וואס איז אויף דיר נישט באקוועם, א זאך וואס דו האסט פיינט, זאלסטו צו דיין חבר אויך נישט טון, און ווי הלל ענדיגט צו זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה, דאס איז די גאנצע תורה, ואהבת לרעך כמוך, און ואידך די אלע אנדערע זאכן איז א פירוש, איז פירושים אויף דעם. און צום סוף וועט דער רבי ארויסברענגען די געוואלדיגע זאך ווי די הויכקייט און ווי אזוי מען קען צוקומען אז ס'זאל זיין ואהבת לרעך ממש כמוך. דארף מען פארשטיין, פרעגט דער רבי א שאלה אויף דעם, פרעגט דער רבי א שאלה אויף דעם, פירוש רש י על התורה איז כפשוטו נישט א מוסר ספר אויף צו מעורר זיין אידן צו קיום המצוות, דאס איז נישט דער, דאס איז נישט דער, דאס איז נישט געווען דער ציל פון רש י ווען ער האט געמאכט, ווען ער האט געמאכט דעם פירוש אויף חומש, ס'איז נישט אויף א מוסר ספר, נאר ווי רש י אליין גיבט ארויס דעם כלל, רש י אליין גיבט ארויס דעם כלל אויף זיך, אז. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, אין פרשת בראשית ברענגט ער און נאך ערטער ברענגט רשי אראפ אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, דער רבי האט אסאך מאל מדגיש געווען אז עס שטייט נישט אני באתי לפשוטו של מקרא, נאר עס איז מדגיש אין א טאפלטן וועג אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, איז פון פירוש רשי. קען מען, ובמילא דארף מען ארויסנעמען עניינים מופלאים אין אלע חלקי התורה. ס'איז טאקע אז פון פירוש רש י קען מען ארויסנעמען זאכן וואס עניינים מופלאים ווי דער של ה זאגט אין מסכת שבועות, ביז אפילו רזין דאורייתא יינה של תורה, ווי דער אלטער רבי האט געזאגט אז אין רש י איז דא יינה של תורה זייער טיפע באהאלטענע זאכן אזוי ווי יין, כולל בפרט עניינים הנוגעים אין הנהגה בפועל פון יעדערן און יעדן און יעדער טאג. ס'דא זאכן וואס מ'קען ארויסלערנען פון די רשי ווי אזוי מ'דארף זיך פירן אין יעדן זאך בפועל און יעדן טאג, אבער איז דאס איז טאקע ריכטיג, אבער לכל לראש איז יעדער ווארט אין פירוש רשי נויטיג כדי צו פארשטיין פשוטו של מקרא. אויב אזוי ווערט דאך די שאלה ועל פי זה וואס איז די שוועריקייט דא אין פסוק וואס ווערט פארענטפערט מיטן מאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, ווי ס'איז אלעמאל דער יסוד איז געווען, דער רבי פלעג אלעמאל, זוכט אלעמאל, וואס האט רשי'ן געקוועשט, וואס האט רשי'ן נישט פארשטאנען דא אין פסוק, פרעגט דער רבי, וואס איז דא די שווערקייט, שטייט ואהבת לרעך כמוך, וואס וואס איז דער הסבר פון אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה. אויך דארף מען פארשטיין דאס איין שאלה, אויך דארף מען פארשטיין וואס רשי איז מעתיק דעם שם פון בעל המאמר רבי עקיבא, וואס רשי טוט עס נאר דאן ווען דאס איז מוסיף אין הבנת הפירוש, ווי גערעדט פיל מאל, ברענגט זיך אסאך אסאך מאל אין ליקוטי שיחות, דער רבי ברענגט אראפ אז. ווען ער ברענגט אראפ דעם בעל המאמר גיבט דאס צו אין די הבנה פון וואס רשי וויל דא זאגן וואס רשי'ן האט געקוועטשט און מיט וואס ס'ווערט פארענטפערט מיט דעם נאמען פון דעם פון דעם בעל המאמר ווערט די שאלה דא וואס איז דאס האבן מיר דא צוויי שאלות איין שאלה איז אז פירוש רשי לכאורה איז דאך נישט קיין מוסר ספר נאר פשוטו של מקרא און וואס איז אין פשוטו של מקרא וואס איז מיר שווער שטייט א פסוק ואהבת לרעך כמוך זאלסט ליב האבן דיין חבר אזוי ווי זיך אליין קומט רשי און לייגט צו, זה כלל גדול בתורה. דארף מען פארשטיין וואס האט רשי'ן דא געקוועטשט. צווייטע זאך, פארוואס ברענגט רשי אראפ דווקא דעם נאמען פון רבי עקיבא דעם בעל המאמר? מ'האט דאך געקענט זאגן, זה כלל גדול בתורה, וואס דארף ער זאגן רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה? אות ב', עס איז דא אן אויסדרוק, א אויסדרוק פונעם אלטן רבי'ן אין ליקוטי תורה, הקושיא טוב, והתירוץ פשוט. און אזוי איז דאס בענינינו. דער אלטער רבי האט געזאגט אז די שאלה איז טאקע א שווערע שאלה, ס'איז א גוטע שאלה, אבער דער תירוץ איז זייער פשוט, און דער רבי וועט נעמען פארענטפערן אויף די שאלה, לערנענדיג דעם פסוק ואהבת לרעך כמוך, אז די אהבה צו א צווייטן אידן דארף זיין כמוך, ווי די אהבה צו זיך אליין, שטעלט זיך גלייך א שאלה פשוטה, ס'ווערט גלייך א שאלה ביים בן חמש למקרא, און דאס וואס רשי'ן האט געקוועטשט און דאס וואס רשי ענטפערט אים. וואס דארף מען האבן א באזונדערע ציוויים אויף גניבה, גזילה, לא תקום, וכו' וכו', וואס דאס איז די מערסטע מצוות שבין אדם לחבירו? וואס פארוואס אויב דו זאגסט, וואס דארף מען האבן בכלל אינגאנצן באזונדערע ציוויים אויף גניבה און גזילה, און אויף די אלע אנדערע זאכן בין אדם לחבירו? ווען מען איז מקיים די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך כדבעי, וועט מען במילא זיין אויסגעהיט פון טון שלעכטס א צווייטן אידן. אויב איך זאג אז מען דארף האבן ואהבת לרעך כמוך, איז פארשטאנדיג אז איך קען אים נישט טון זאכן וואס איז נישט קיין ענין פון אהבה צו דעם צו דעם צו דעם רעך אדער צו דעם חבר. ואדרבה, נישט נאר אז דער ואהבת לרעך כמוך אז מען טוט עס מקיים זיין ווי ס'דארף צו זיין, וועט עס ממילא אפהיטן אז ער זאל נישט טון קיין שלעכטס צום חבר, ואדרבה, נישט נאר ער וועט נישט טון קיין שלעכטס, נאר מען וועט זוכן צו טון מיט אים טוב וחסד. און נאך מער, אין דער זעלבער מאס וואס מען וויל עס פאר זיך אליין כמוך, נישט נאר מען וועט נישט טאן קיין שלעכטס, נאר מען וועט נאך זוכן צו טאן גוטס, און אויף אזא סארט אופן אז ס'זאל זיין אין א אופן ממש כמוך. דאס וואס ערשט'ן האט געקוועטשט דא, ווערט דאס באווארנט דורך ברענגען אז ואהבת לרעך כמוך, דער ענטפער איז, מיט דעם וואס רש"י ברענגט אראפ ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה ווי רבי עקיבא זאגט, וואס מיינט בפשטות, ואהבת לרעך כמוך איז א כלל וואס ווי יעדער כלל האט ער אין זיך כמה וכמה פרטים, וואס מיינט זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך איז א כלל וואס ער האט אין זיך אסאך אסאך פרטים, וואס זענען די פרטים? די פרטים זענען ווי דערמאנט פריערט, גניבה, גזילה, לא תקום, מיט די אלע זאכן וואס מען טאר נישט טון צו א חבר, האט ער אין זיך כמה וכמה פרטים, וואס דאס זענען די אלע ציוויים הנ"ל וואס מען האט אויסגערעכנט פריערט. און דערפאר, נאר צו ברענגען א דוגמא וואס הייסט א כלל און א פרט, שטייט אין תורה, איינע פון די זאכן וואס מען קען זייער געשמאק צוברענגען, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מאכט מיר א מקדש, דאס איז דער כלל, דערנאך קומט די פרטים, מיט וואס, ווי אזוי, מיט וואס זאל מען עס מאכן, מיט די ווענט, מיטן דאך, מיט די אלע זאכן ווי די פרטים קומען ארויס שפעטער, איז דא א כלל און ס'איז דא פרטים, אזוי דא אויכעט, און דערפאר שטייען אין תורה די אלע מצוות, מען געפינט כמה פעמים אז דער פסוק זאגט סיי דעם כלל און סיי אויך די פרטים אפילו המובנים מעצמם, מיט דעם וואס רש"י זאגט ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מיט דעם פארענטפערט ער די שאלה אויף וואס מען דארף האבן דעם ענין פון גניבה גזילה און לא תקום מיט די אלע אנדערע זאכן, לכאורה וואלט דאך געווען פארשטאנדיג אליין אז אויב ס'איז ואהבת לרעך כמוך וועסט אים נישט טאן קיין שלעכטס נאר אדרבה וועסט נאך זוכן פאר אים גוטס, זאגט דער רבי ניין וויבאלד דאס איז נאר א כלל און אלעמאל איז דא אז מען זאגט א כלל דערנאך זאגט מען די פרטים אויכעט איז פארשטאנדיג פארוואס איז דא די אלע אנדערע זאכן זאגט דער רבי מען קען דאך אבער פרעגן אויף דעם מען קען פרעגן אויף דעם ענטפער א שאלה במה דברים אמורים ווען די פרטים פון דעם כלל ווערן אויסגערעכנט בסמיכות צו דעם כלל ווען ס'שטייט א כלל און גלייך נאכדעם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם און גלייך נאכדעם שטייט די אלע פרטים וואזוי מ'דארף עס מאכן, ס'גייט אוועק תרומה, תצווה, כי תשא, ויקהל, אן אלע פרטים וואזוי מ'מאכט עס. אבער בנידון דידן זענען דאך כמה וכמה פרטים פארנאנדער געשפרייט אין כמה וכמה מקומות בתורה. די אלע פרטים וואס ס'שטייט אז מ'זאל נישט טון, די פרטים פון דעם כלל ואהבת לרעך כמוך, איז צושפרייט אין די גאנצע תורה, היינט ווי איז מתאים צו זאגן אז די אלע ציוויים שטייען דערפאר וואס זיי זענען פרטים פון כלל שבמקום אחר ורחוק ואהבת לרעך כמוך, לכאורה דער ענטפער איז געווען אז ואהבת לרעך כמוך איז א כלל און די אנדערע אנדערע זאכן איז פרטים, זאגט דער רבי ווען איז דאס שייך צו זאגן לכאורה נאר ווען זיי קומען צוזאמען, אבער דא זעט מען דאך אז ואהבת לרעך כמוך שטייט דא, און די אלע זאכן שטייט. איז צושפרייט אין גאנץ אין גאנץ חומש ווען ס'וואלט געשטאנען ואהבת לרעך כמוך, גלייך נאכדעם וואלט געשטאנען לא תגנוב לא תגזול און לא תקום, וואלט געווען פארשטאנדיג, אבער דא נישט. זאגט דער רבי דאס ווערט אויכעט באווארענט אין רשי. זייער געשמאק באווארענט עס רשי דורך זאגן אז דאס איז נישט סתם א כלל, נאר א כלל גדול בתורה, רשי ברענגט אראפ דעם גאנצן ווארט פון רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, דאס וואס פרטים שטייען בסמיכות צום כלל איז נאר ביי סתם א כלל, ווען ס'שטייט זאכן אז ס'דא א כלל און נאכדעם איז דא פרטים ווערט דאס אנגערופן א כלל און דאס ווערט אנגערופן פרטים. וויבאלד אבער אז דא זעט מען דאך אז ואהבת לרעך כמוך איז א כלל און די פרטים זענען צושפרייט אין גאנץ תורה, מוז מען זאגן אז דאס איז א כלל גדול, ביי א כלל גדול קען זיין אז די פרטים זענען צושפרייט אינעם גאנצן חומש, וויבאלד אבער אז ואהבת לרעך כמוך איז א כלל גדול וואס איז כולל א ריבוי פרטים, צווישן זיי אויך אזעלכע פרטים וואס זענען אליין כללים, ס'דא פרטים אין די עניינים פון פון די פון די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך ווי לא תגנוב לא תגזול און לא תקום איז דא דא איז דא צווישן זיי אזעלכע וואס זענען אליין כללים און דאס איז בתורה אין גאנץ תורה צושפרייט אין גאנץ תורה ביי אזא כלל איז נישט מוכרח און נאך מער ס'איז גארנישט שייך אז אלע פרטים זאלן שטייען בסמיכות צום כלל אויב ס'וואלט געשטאנען אלע פרטים בסמיכות צום כלל וואלט עס פארנומען אפשר איינע אדער צוויי אדער דריי פרשות ממילא איז וויבאלד אז ס'איז א כלל גדול, איז דאס שטייט דער ענין פון ואהבת לרעך כמוך, און די פרטים שטייען אין אנדערע ערטער, ממילא קומט אויס אז דער רבי האט פארענטפערט די שאלה, די ערשטע שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט, וואס האט געקוועטשט רשי'ן, און וואס ברענגט ער אראפ די מימרא פון רבי עקיבא, דער ענטפער איז זייער זייער א פשוט'ע זאך, ווייל וויבאלד אז מ'זאגט אז כלל גדול בתורה מיינט עס אז לכאורה איז די שאלה געווען וואס וואס וואס קוועטשט רשי'ן, וואס קוועטשט דעם קינד, וויבאלד אז ואהבת לרעך כמוך איז דאך כולל אין זיך אלע זאכן, און פארקערט פון דעם וואלט מען דאך געוואוסט אז נישט נאר מען דארף נישט טון שלעכטס פאר מענטשן, נאר מען דארף אים זוכן צו טון גוטס כמוך אזוי ווי דו ווילסט טון פאר זיך אליין, אי וואס איז דא דער ענין פון לא תגנוב לא און לא תטור לא תקום מיט די אלע אנדערע זאכן? דער ענטפער איז אז דאס איז א כלל גדול בתורה, וויבאלד עס איז א כלל גדול בתורה איז קומט רשי אים זאגן פארוואס ס'שטייט ואהבת לרעך כמוך און ס'שטייט אויכעט די אלע אנדערע זאכן. אות ג'. איז מילא די ערשטע שאלה איז אראפגעגאנגען. צורך להבין, מען דארף אבער פארשטיין, על דרך קושיא הידועה, ס'איז דא א באוואוסטע שאלה, ווי איז שייך א ציווי אויף א מידה שבלב? ווי איז שייך צו אנזאגן ואהבת לרעך כמוך זאלסט ליב האבן דיין ברודער אזוי ווי דיר? א מענטש איז א באלעבאס אויף זיינע מעשים. א מענטש קען זיך יא טון, אדער קען זיך אפהאלטן פון נישט טון, אבער נישט יעדערער קען אויפמאכן א הרגש, א מידה אין הארצן, ווי קען מען אויפמאכן א מידה א הרגש? אדער איך האב אים ליב אדער איך האב אים נישט ליב, וואס איז שייך צו זאגן ואהבת זאלסט אים ליב האבן? א גאנצע אריכות אין די הארות וועגן דעם ענין פון אהבת השם, זאגט דער רבי אין הארה זעכצן, שטייט ואהבת את השם אלוקיך, און ס'שטייט גלייך אין פסוק דער טעם פארוואס, ווייל עסט זיך בארעכענען אז הוציאך ממצרים און הוא אלוקיך, עסט אים ליב האבן, איז דא א סיבה, דא שטייט ואהבת לרעך כמוך אן קיין שום זאך וואס זיין א טעם און א הסברה, און ווי קען מען פאדערן ואהבת לרעך כמוך? היינט ווי קען מען אנזאגן יעדער איד אז ער זאל האבן אהבה אין הארצן צו א צווייטן אידן, און נישט נאר מ'זאגט אים אן ער זאל האבן אהבה, און נאך מער צו יעדער אידן, ווארום על דרך הפשט איז לרעך כולל אלע אידן. אויב אזוי ווי קען מען עס אנזאגן א מענטשן? און ס'נישטא קיין הגבלות אין דעם, אן א הגדרה, ואהבת לרעך כמוך גייט עס אויף אלע אידן. און נישט נאר אויף רגש אהבה בכלל, נישט נאר כ'זאג אים אן ער זאל אים ליב האבן, נאר כ'זאג אים אן אז ס'זאל זיין נאר כמוך. ווי איז מעגליך ווי מפרשים פרעגן, דער רבי ברענגט אראפ די מפרשים, דער רמבן און דער פענח רזא און דער חזקוני און דער מהריק, אלע פירושים וואס ברענגען אראפ די זעלבע שאלה, אז ביי יעדער, ווי איז מעגליך אז ביי יעדער איד זאל די אהבה צום צווייטן זיין כמוך? דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם רמבן, דער רמבן אויפן פסוק זאגט לא יקב, ממש די ווערטער וועלן פונעם רמבן אראפגעברענגט דעם לשון, לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו, ס'לייג ס'קען נישט זיין אז א מענטש אז א הארץ פון א מענטש זאל מקבל זיין אז ער זאל ליב האבן דעם חבר אזוי ווי ער האט זיך ליב אליין. האבן מיר איין שאלה, ווי קען זיין אז מען זאל אנזאגן א מענטשן אויף אויף אהבה? אויף א מעשה קען איך אים אנזאגן זאלסט טון, ער קען זיך אפהאלטן איך וועל נישט טון, מען הייסט אים טון עט ער זיך מכריח זיין אפילו ער וויל נישט עט ער יא טון, אדער ער וויל אדער ער וויל א זאך וואס לא תעשה עט ער זיך אפהאלטן עט עס נישט טון ווייל דער אייבישטער זאגט אז מען טאר נישט טון, איז קען א מענטש שולט זיין אויף זיך, אבער וואסערע שליטה קען זיין אויף א רגש שבלב? ב. די צווייטע שאלה וואס דער רבי פרעגט, מיט עטליכע פסוקים פריערט אין די זעלבע פרשה, איז רש י מפרש אז כל דבר המסור לליבו של אדם נאמר בו ויראת מאלקיך, רש י איז מדגיש כל דבר, ס'קומט א זאך וואס איז דא א מצוה וואס איז איבערגעגעבן צו א הארץ, וואס הייסט יענער קען נישט וויסן צו איך טו עס מיט א אמת צו איך טו עס נישט מיט א אמת, שטייט אלעמאל דארטן ויראת מאלקיך אז דער אייבישטער ווייסט, דער אייבישטער ווייסט צו דו מאכסט עס מיט א אמת צו דו מאכסט עס נישט מיט א אמת, ועל דרך זה איז ער מפרש כמה פעמים שפעטער, רש י ברענגט עס נאך אפאר מאל אין פסוק ל ב און אין פרשת בהר ברענגט ער עס אפאר מאל, ויראת מאלקיך, זאגט רש י, כל דבר המסור ללב איז נאמר בו ויראת מאלקיך, זאלסט מורא האבן פאר דעם אייבערשטן ווייל ער ווייסט ווי דו טוסט עס, לפי זה אויב איך זאג אז דאס איז דער כלל אז כל דבר המסור ללבו איז נאמר בו ויראת מאלקיך איז תמוה וואס ביים ציווי פון ואהבת לרעך ואהבת לרעך כמוך, וואס א' אהבה בכלל איז מקורו בלב, ליב האבן יענעם האט צו טון מיט די הארץ, און ב' די צווייטע זאך, בפרט אז די אהבה דארף זיין כמוך, ממש אזוי ווי דיר, וואס דאס איז זיכער מסור לליבו של אדם, ווער קען וויסן צו איך האב אים ליב מיט א אמת צו איך האב אים נישט ליב מיט א אמת, בכלל איז ליב האבן האט צו טון מיט די הארץ, און נאך א זאך ס'דארף זיין כמוך, קען קיינער נישט וויסן צו ס'איז אמת צו נישט, און פון דעסוועגן איז נישטא די אזהרה, רש י ברענגט נישט אראפ, און עס שטייט נישט אין תורה ואהבת לרעך כמוך, און עס שטייט נישט ויראת מאלקיך אני ה'. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿיר און צוואַנציק, א הערה פון מדרש לקח טוב אויף דעם פסוק, אני ה', זאגט אויף די וואס ס'שטייט דארטן אני ה', שטייט כל דבר המסור ללב נאמר בו אני ה'. מילא האבן מיר צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז ווי קען זיין אז מען זאל אנזאגן א מענטש ער זאל ליב האבן און נאך זאל זיין כמוך, און ווי דער רמבן אליין זאגט אז אז דער לשון פון דעם רמבן אז לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו, און די צווייטע זאך פארוואס שטייט נישט דא ויראת מאלקיך? דאס איז דאך ממש פון די פון די טיפסטע זאכן וואס איז באהאלטן אין אין הארצן, דאס האט דאך צוטון מיט הארץ אהבה, און די צווייטע זאך איז נאך אז מען בעט דאך ס'זאל זיין כמוך, איז אויב ס'איז דבר המסור ללב, פארוואס שטייט נישט בכלל דארט דער ויראת מאלקיך אני השם? אין אות ד' וואו מען גייט לערנען וועט דער רבי פארענטפערן די צוויי, וועט דער רבי פארענטפערן די צוויי שאלות אויף צוויי אופנים, איינע וועגן דעם ענין פון כלל גדול כלל גדול בתורה האט אראפגענומען איינע פון די שאלות, און דערנאך האט אראפגענומען אויכעט די שאלה פארוואס רש י ברענגט דעם נאמען פון דעם בעל המאמר אמר רבי עקיבא. אט די שאלה איז פארענטפערט רש י, עס גייט אראפ די צוויי שאלות און אויכעט אראפגעבן פון רש י מיט דעם מאמר וואס ער ברענגט. פשוט געוואלדיגע צושטעל אין יעדער זאך. אט די שאלה איז פארענטפערט רש י מיט זיין פירוש אז ואהבת לרעך כמוך איז א כלל פון פרטים, ווי געזאגט פריערט, זה כלל גדול בתורה. און ער איז מרמז דעם ענטפער אויף קושיא הא' דורך ברענגען דעם שם בעל המאמר רבי עקיבא, און ס'וועט אראפגיין די שאלה פון ווי קען זיין אז מען זאל ליב האבן א אידן אזוי ווי זיך, ווי קען מען עס מצווה זיין אויף אים? ס'וועט אראפגיין מיטן נאמען וואס ער ברענגט דעם נאמען רבי עקיבא וועט אראפגיין די שאלה אויכעט. א', זייענדיג א כלל איז פארשטאנדיג אז דער קיום בפועל איז דורך קיום הפרטים. לייגט זיך זייער פשוט אין שכל, את חוקותי תשמרו, און שטייט דא, רש"י ברענגט אראפ אינעם זעלבן פרשה, ואלו הן, את חוקותי תשמרו ואלו הן, אויב דאס וועסט טאן, וועסטו ליב האבן. ממילא קומט אויס אז מעשה בפועל. איז פארשטאנדיג אז ווען מ'איז מקיים די פרטים איז ווערט מקויים דער כלל, אנהייבנדיג פון די ערשט גערעכנטע לפני זה, שטייט פארדעם שטייט לא תלך רכיל, לא תשנא, לא תקום, און נאך פארדעם הייבט זיך אן פון לא תגנובו אן, שטייט דארטן פרטים, איז פארשטאנדיג אין וואס דער ואהבת כמוך באשטייט, עניינים וואס עס איז שייך אויף זיי א ציווי. פשוט געוואלדיג ווי דער רבי טוט ענטפערן דא, אז דער ואהבת לרעך כמוך איז א ציווי, געווען די שאלה ווי קען זיין אז מ'זאל מצווה זיין יענעם אז ער זאל אים ליב האבן, זאגט דער רבי זייער א פשוט'ע זאך, דאס ווי ביסטו מקיים דעם כלל פון ואהבת לרעך כמוך, דורך דעם וואס דו וועסט מקיים זיין די פרטים, וואס איז די פרטים? לא תלך רכיל, לא תשנא, לא תקום, דאס איז אלץ זאכן וואס מ'קען מצווה זיין אז מ'זאל עס נישט טון. דאס קען מען מצוה זיין אויף א מענטשן, איז ממילא דא וואס ס'שטייט ואהבת לרעך כמוך איז עניינים וואס איז שייך אויף דעם א ציווי, ס'איז נישט דא דער ענין פון ואהבת זאלסט אים ליב האבן כמוך און און און עס זאל זיין ממש כמוך, דער ענין איז ואהבת לרעך כמוך איז מען דא מצוה אז זאלסט מקיים זיין די פרטים פון לא תשנא לא תקום לא תלך לא תלך רכיל און לא תגנובו מיט די אלע זאכן. און עס ווערט, איי ווערט דאך מיט דעם, און די צווייטע שאלה איז געווען פארוואס שטייט נישט ויראת מאלקיך, און עס ווערט דארט געזאגט ביי די, ווען ס'רעדט זיך דארטן וועגן די, וועגן די לא תשנא און לא תקום און די אלע אנדערע זאכן, שטייט דארטן ויראת מאלקיך, איז דערפון פארשטאנדיג אז ויראת איז אויך ביי השאר וואס איז שייך ביי זיי, ממילא דארף דא רש"י נישט זאגן, דארף די תורה נישט זאגן דא גלייך ויראת מאלקיך. ס'איז אראפגעגאנגען די ביידע שאלות זענען זענען פארענטפערט געווארן זייער געשמאק רבי עקיבא וואס ער זאגט ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ס'א כלל וואס האט אין זיך פרטים און די פרטים איז שוין געווען פריערט לא תלך רכיל לא תשנא ולא תקום ווייסט זיך אז ואהבת לרעך כמוך דער כלל ביסטו מקיים ווען דו ביסט מקיים די פרטים און די פרטים זענען זאכן וואס מ'קען זיין א ציווי אויף דעם גייט אראפ די שאלה און אויכעט פארוואס שטייט נישט ויראת מאלוקיך ווייל ס'שטייט ביי די פרטים שטייט שוין ויראת מאלוקיך אני השם ב. רבי עקיבא האלט, נאך א נאך א געשמאקן ענטפער, ב. רבי עקיבא האלט אז חייך קודמין לחיי חברך, די גמרא אין בבא מציעא זאגט אז חייך קודמין לחיי חברך, לפי זה קומט אויס אז לשיטת רבי עקיבא כמוך איז נישט געמיינט גלייך ממש, ווארום חייך קודמין. במילא לויט רבי עקיבא'ס מימרא וואס רבי עקיבא זאגט חייך קודמין לחיי חברך ווי די גמרא דערציילט אין בבא מציעא ווי מען וועט באלד עס מדגיש זיין דעם דעם סיפור איז וויבאלד זעה איך דאך אז ס'חייך קודמין אויב חייך קודמין קען דאך שוין זיין איז דאך שוין נישט קיין כמוך איז במילא מיינט דאך נישט כמוך גלייך ווי דיר. וואו זעהן מיר א ראיה אין תורה מען קען זיין א כמוך, און מיינט נישט דווקא אז ס'אינגאנצן גלייך ווי דיר, ווי אז דער רבי זאגט עס אז רבי עקיבא זאגט דאך חייך קודמין, זאגט דער רבי ויש לומר אז דאס איז על דרך כ"ף הדמיון, ס'איז גלייך אין א פרט, אבער נישט נישט אין אלע פרטים אז כמוך אזוי ווי דיר, ס'אזוי ווי א כ"ף הדמיון, כ"ף הדמיון מיינט כמו, אזוי ווי, אבער ס'איז נישט ווי דיר ממש, נאר אזוי ווי דיר, ווי זאגט דער רבי, ס'איז גלייך אין איין פרט, אין א פרט אבער נישט אין אלס. דער רבי ברענגט א געשמאקע ראיה פון א, וואו מיר זעען וועגן א, וועגן א כמוך, אז די זעלבע זאך ווי מען קען טייטשן דא אויף רבי עקיבא'ן אז ס'מיינט נישט ממש גלייך ממש ווי דיר, און דער פירוש איז כמו אין כמוך איז אזוי, על דרך הפשט וכפירוש רשי, פריער מ'האבן געלערנט פריער אין רשי ווען ווען יהודה האט געזאגט יוסף'ן כמוך כפרעה טייטש רשי חשוב אתה בעיני כמלך דו ביסט אזוי חשוב פאר מיר אזוי ווי א מלך נישט אז יוסף איז פונקט ווי פרעה נאר ורק בנוגע צו חשיבות און בעיני ער האט נישט געמיינט זאגן אז אז אז אז יוסף איז פונקט ווי פרעה נאר האט אים געוואלט זאגן אז אין איין פרט אין נוגע צו חשיבות און אין מיינע אויגן ביסטו ביסטו כמלך. ובנידון דידן ווי שטעלט זיך עס צו צו אונזער דא צו דעם פסוק וואס ס'שטייט ואהבת לרעך כמוך, בנוגע אנדערע איז יוסף פונקט ווי פרעה, ווען ס'רעדט זיך וועגן דעם עם דעם פאלק איז יוסף פונקט ווי פרעה.

קען מען עס צושטעלן דא אויכעט צו דעם ענין פון רבי עקיבא'ן, כל זמן עס רירט נישט אן חייך, עס רירט נישט אן דעם אייגענעם חיות, איז דער ואהבת לרעך כמוך, מען טוט פאר יענעם ווי מען טוט פאר זיך. ווי איז אבער בשעת אבער עס רירט אן חייך, ווי דער פאל ווי די גמרא ברענגט אראפ פון שניים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שותין שניהם מי אם שותין שניהם מתים, איז חייך קודמים לחיי חברך, די גמרא זאגט אז וואס איז דער דין, ס'איז א מחלוקת שניים שמהלכים בדרך, איינער האט מיטגענומען מיט זיך א קיתון מים און ס'איז נישטא קיין וואסער, און אויב ביידע וועלן טרינקען, עט צום סוף וועלן ביידע שטארבן, אויב איינער דער וואס האט דעם קיתון ער אליין וועט טרינקען, עט ער בלייבן לעבן. זאגט רבי עקיבא, חייך קודמים לחיי חברך, דו זאלסט טרינקען און זאלסט נישט געבן דעם חבר. ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט אראפ דעם נאמען פון רבי עקיבא, ווייל דאס ענטפערט ווי קען זיין דער ענין, וואס מיינט דער ענין פון ואהבת לרעך כמוך אין א אופן אז ס'זאל זיין ווי דיר. איז ערשטנס איז געווען דער ענטפער איז געווען, וויבאלד אז ס'איז א כלל פון פרטים, איז אין די פרטים שטייט לא עשה לרעך, לא תשנא, לא תקום, ממילא ווען מ'איז מקיים די פרטים ווערט מקוים דער כלל, איז דער ציווי פון ואהבת לרעך כמוך איז א ציווי אויף זאכן וואס איז שייך צו זאגן א ציווי, און א צווייטן א געשמאקן א צווייטן געשמאקן ענטפער איז געווען, רבי עקיבא אליין זאגט דאך חייך קודמים לחיי חברך, דערפאר ברענגט אראפ רש"י דעם נאמען פון דעם בעל המאמר, ווייל ער קומט אונז זאגן אז כמוך מיינט נישט טאקע אלעמאל גלייך ממש, פארוואס? ווייל ס'טאקע חייך זענען טאקע קודמים. אין צווייטן ענטפער האט דער רבי געברענגט אז פארוואס ברענגט רש"י דעם נאמען פון רבי עקיבא, ווייל רבי עקיבא זאגט דאך אויכעט אין א אנדער מימרא, אין די גמרא אין בבא מציעא זאגט רבי עקיבא אין די מעשה פון קיתון של מים זאגט ער חייך קודמים לחיי חברך, קומט אויס אז לויט שיטת רבי עקיבא איז כמוך מיינט נישט גלייך ממש ווי געזאגט פריערט. ס'קומט נאר אויס אז ס'רעדט וועגן חייך קודם, ממילא איז ס'פארשטאנדיג, דערפאר איז פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט רבי עקיבא, און ס'איז פארשטאנדיג מיט דעם ערשטן ענטפער אויכעט וואס ער האט געזאגט אז אז ואהבת לרעך כמוך כלל גדול מיינט אז ס'איז א כלל, און ס'איז דא די פרטים פון לא תשנא לא תקום און אויף דעם איז שייך צו זאגן א ציווי, ווייל ס'איז דאך נישט קיין ענין פון דבר שבלב. אין אות ה' עט דער רבי פרעגן אויף דעם א שאלה אויפן צווייטן ענטפער, דאס איז אבער נאך אלץ נישט גלאטיג. דו זאגסט מיר אז פון דעם וואס רבי עקיבא זאגט חייך קודמים זעהן מיר אז ס'איז נישט גלייך אינגאנצן ואהבת לרעך כמוך, אז ס'איז נישט גלייך ממש דאס. זאגט דער רבי אבער רוב מאל איז דאך, קומט דאך אויס איז דאך דער ענין, נישט ווען חייך קודמין, ס'רעדט זיך דאך נישט אלעמאל וועגן אזא מעשה אז צוויי גייען אין א פלאץ וואס איז נישט דא קיין וואסער און דעם, אין א רעגעלערן לעבן, אין א רעגעלערן לעבן איז דאך נישט דא קיין דין פון חייך קודמין, הייסט עס אז מען מאנט ביי אים אז ס'זאל זיין ואהבת לרעך כמוך, אין א אופן פון יא כמוך ווען ס'איז נישט חייך קודמין. וואס ווי קען מען עס פארשטיין אז ס'זאל זיין דער ענין פון אזא אהבה צו יענעם אזוי ווי צו זיך אליין? מ'וועט לערנען אינעווייניג? דאס איז אבער דאס איז אבער נאך אלץ נישט גלאטיג, אמת איז טאקע אז חייך קודמים, אבער כל זמן עס האנדלט זיך נישט אין אמאל אין א פאל וואס רירט אן חייך, דאס איז דאך מסתמא רוב מאל. א מענטש וויפל מאל איז דא וואס ס'טרעפט אז חייך קודמים, בדרך כלל קען מען העלפן א צווייטן אידן, איז קען מען זאגן אפשר ניין און ניינציג פראצענט איז נישט אויף א אופן פון חייך קודמים. פרעגט דער רבי איז דען ביכולת פון יעדער איד צו האבן אזא רגש של אהבה בלב צו יענעם וואס איז בדומה צו אהבת עצמו ממש כמוך? ווי קען עס זיין? איז וואס האסטו מיר פארענטפערט מיט דעם אז רבי עקיבא זאגט חייך קודמין לחיי חברך, ס'מיינט נישט דווקא ממש כמוך, און רוב מאל מיינט דאך עס יא כמוך. און דער רבי זאגט נאך מער, אט דער רגש של אהבה כמוך איז לרעך, ווי גערעדט פריערט אין סעיף ג' צו יעדער אידן, אויך צו איינעם וואס האט עובר געווען אן עבירה רחמנא ליצלן, און תורת אמת זאגט אז מען דארף אים מעניש זיין, פון דעסוועגן זאגט מען דיר אז דארף זיין ואהבת לרעך אין א אופן פון כמוך. ווערט אויך די שאלה וואס מען האט ערשט געפרעגט פארענטפערט דורך א מאמר פון ר' עקיבא.

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, די משנה אין פרקי אבות אין פרק ג' שטייט אז חביבין ישראל ווייל נקראו בנים למקום, און מען זעט אז אלע אידן צווישן זיך זענען אחים ממש, פארשטייט מען שוין ווי מען קען האבן א רגש של אהבה צו א צווייטן אידן, און ס'קען זיין כמוך, לויט ווי רבי עקיבא זאגט אז חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, פון דעם וועט מען פארשטיין אז ס'קען יא זיין, ווען ער וועט זיך אריינטראכטן און דערפילן און דערפילן אז דער צווייטער איז זיינער א ברודער, וועט ער במילא נתעורר ווערן מיט א רגש של אהבה צו אים, באהבת אחים, און ס'טאקע זיין ממש כמוך, ווי מ'זעט אז אהבת אחים איז ממש כמוך. און דערפאר קען די אהבה זיין צו יעדער איד, אין וואס פאר א מצב ער זאל נאר זיין, ווייל אלע אידן זענען אלעמאל בנים למקום, ווי רבי עקיבא זאגט, דערפאר קען זיין, קען שוין זיין, ס'זאל זיין כמוך צו אלעמען, אפילו איינער וואס האט חס ושלום עובר געווען אויף א עבירה, תורה זאגט אז מען דארף אים מעניש זיין, פון דעסוועגן איז עס, קען עס יא זיין. וואו זעט מען אז אלעמאל זענען זיי בנים למקום? ווי רבי עקיבא האט געזאגט, די גמרא דערציילט אין בבא בתרא, רבי עקיבא האט געזאגט צו טורנוס רופוס הרשע, דאס איז דער רשע וואס האט חורש געווען די שרידי ההיכל נאכן חורבן פון בית שני, שטייט דאך אז מען האט חורש געווען דעם גאנצן דעם גאנצן זאמד, דעם גאנצן פלאץ וואו עס איז געווען דער בית המקדש האט ער חורש געווען, איז דער רשע האט געפרעגט האט געפרעגט ביי רבי עקיבא'ן האט געפרעגט ביי רבי עקיבא'ן א שאלה, און רבי עקיבא האט אים געזאגט אז אפילו ווען אידן זענען אין א מצב אז הקדוש ברוך הוא איז ווי א מלך שכעס על בנו איז אנו קרוין בנים. טורנוס רופוס האט געפרעגט א שאלה ווי ווי קען מען געבן צדקה לעני ווי מעג מען עס טון האט אים רבי עקיבא געענטפערט אז ס'פאר פאר אונזער פאר אונזער טובה האט ער ווייטער געפרעגט אויב אזוי איר זענט דאך עבדים א פסוק כי לי בני ישראל עבדים, און אויב איר זענט עבדים, וועל איך דיר געבן א משל, זאגט אים טורנוס רופוס, ער האט אים געבן א משל, א משל איז אז א מלך האט געהאט א זון וואס האט געזינדיגט צו אים, האט אים אריינגעלייגט אין א בית האסורים, און האט אנגעזאגט אז מען זאל אים נישט געבן קיין עסן און קיין טרינקען, איז קומען איינער א מענטש אריין גיין שטילערהייט און האט אים געגעבן עסן און טרינקען, ס'גייט אריבער א צייט זעט דער מלך אז ער לעבט נאך, איז וואס, פרעגט אים טורנוס רופוס, וועט דער מלך זיין צופרידן אדער וועט זיין אויף אים זייער ברוגז, אזוי אויך ביי אייך, וואס גיט איר זיי, וואס גיט איר זיי, דער אייבישטער איז זיי מעניש, פארוואס גיט איר אים? האט אים רבי עקיבא געענטפערט, ניין ניין ניין, ס'איז דא א פסוק אז אידן זענען חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, מיר זענען בנים למקום, ממילא אויב מ'איז בנים, אין אזא אופן נישט קיין עבדים, איז דערפאר אז אז דער מלך זעצט אריין איינעם אין א פלאץ און ער זאגט מ'זאל אים נישט געבן קיין עסן און טרינקען, און דערנאך זיך דער מלך דערוואוסט אז יענער האט געגעבן, איינער איז געקומען און אים געגעבן עסן און טרינקען, היפך ווי דער מלך האט געזאגט, וועט ער אים געבן, וועט ער אים גאר געבן א דורון, וועט ער אים גאר געבן א מתנה, און נישט אז זיין ברוגז אויף אים, ווייל מיר זענען קינדער, זעען מיר דאך אז אפילו איינער וואס ער איז אין א אופן וואס דער מלך איז אים מעניש, ער האט געטאן א זאך וואס מען דארף נישט, איז ער נאך אלץ, ווערט ער אנגערופן בנים למקום, איז אז יעדער מענטש וועט זיך בארעכענען אין דעם, וועט ער קענען קומען צו די רגש אויף אהבה צו א צווייטן אידן. מילא גייט אראפ די שאלה וואס די רבי האט געפרעגט אויף דעם. נאך א ענין וואס רש"י איז מרמז דורך ברענגען דעם שם בעל המאמר רבי עקיבא, וועט דער רבי צולייגן נאך א געשמאקן מאמר וואס רבי עקיבא, וואס מיט דעם וואס ער דערמאנט רבי עקיבא, וועט מען זיך דערמאנען אין נאך א אין נאך א מאמר אויף רבי עקיבא, און ס'וועט פארענטפערן נאך א שאלה. א תלמיד ממולח קען דאך פרעגן, סאו אויף אידיש הייסט עס מסתמא א געזאלצענער תלמיד, א געפעפערטער, איינער וואס איז זייער שארף און ער פרעגט שאלות און ער פארשטייט אלס, איז א תלמיד ממולח קען פרעגן. אויב ואהבת לרעך כמוך איז א כלל גדול בתורה, ס'איז א ענין כללי אין גאנץ תורה, פארוואס איז דאס אנגעזאגט געווארן ערשט אין פרשת קדושים, און א משך זמן נאך מתן תורה און נאך הקמת המשכן, עפעס אזוי וויכטיג, עפעס אזא כלל גדול בתורה האט עס געדארפט געזאגט ווערן פריערט. ברענגט די רבי אראפ נאך א מאמר פון רבי עקיבא און ס'וועט אראפגיין די שאלה מיט דעם וואס רש"י ברענגט דעם נאמען רבי עקיבא. לויט רבי עקיבא אבער איז דאס נישט קיין קשיא, דערפאר ברענגט ער דעם נאמען רבי עקיבא, ווייל זיין שיטה איז אז כללות ופרטות נאמרו בסיני, די גמרא אין חגיגה ברענגט א מחלוקת פון רבי עקיבא מיט רבי ישמעאל, רבי עקיבא האלט אז כללות ופרטות נאמרו בסיני, אז אלץ איז געגעבן געווארן בסיני, סיי די כללים און סיי די פרטים, און דאס וואס עס שטייט אין אונזער פרשה דעם לשון פון ואהבת לרעך כמוך וואס איז באוהל מועד איז במילא איז דאס נישט, נאר ס'ווערט איבערגע'חזר'ט וואו דאס באמת געגעבן געווארן דער ואהבת לרעך כמוך אין סיני נאך פאר, גלייך ביי מתן תורה און גלייך פאר הקמת המשכן, קומט אויס אז ואהבת לרעך כמוך איז שוין געזאגט געווארן בהר סיני. מילא גייט אראפ די שאלה אויכעט פון א תלמיד ממולח. מילא דער סיכום איז. אז דאס וואס רבי עקיבא זאגט ואהבת לרעך כמוך, וואס איז א כלל גדול, א כלל גדול האט פרטים, ממילא קומט אויס אז לויט דעם אז ס'האט פרטים, אויף די פרטים קען מען יא אנזאגן א מענטשן ער זאל עס טון. פארוואס? ווייל דערפאר שטייט נישט ויראת מאלקיך, ווייל מ'רעדט נישט דא וועגן וואס איז מסור ללב, גייט אראפ די ביידע שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט פארוואס שטייט נישט פארוואס שטייט נישט דארטן דער ענין פון ויראת מאלקיך מען רעדט דאך וועגן הארץ מען רעדט דאך נישט וועגן די הארץ און און ממילא קומט אויס אז דער דער ענין פון וואס ער ברענגט אראפ דעם ענין דערנאך די שאלה געווען אויב אויב אזוי ווי קען מען זאגן בכלל אז מען זאל אז מען זאל ליב האבן א אידן ווי זיך האט דער רבי געענטפערט די ערשטע שאלה איז געווען ווי קען א איד זאל ליב האבן ווי זיך און פארוואס שטייט נישט ויראת מאלקיך האט דער רבי האט דער רבי געענפערט, וויבאלד אז רבי עקיבא זאגט דאך אז חייך קודמין, זעה איך דאך אז ס'איז נאר כמוך און נישט אינגאנצן. אבער האט און דערנאך האט דער רבי געפרעגט אויב אזוי ווי קען מען נאר זאגן, לכאורה קומט דאך אויס אז דאס טרעפט דאך נישט אלעמאל, און פון דעסוועגן זאגט מען אן אז אלעמאל זאל זיין כמוך. ווען ס'איז נישט חייך קודמין, דארף מען אים דאך ליב האבן אזוי ווי זיך, ווי קען עס זיין? האט דער רבי געענטפערט, עס האט אויכעט צו טון מיט רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא זאגט דעם ענין פון אז ס'ווערט אראפגעברענגט אז אידן זענען נקראו בנים למקום, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, ממילא אויב זענען בנים למקום, רעכן זיך אריין א יעדער איד, טראכט זיך גוט אריין, א יעדער איד איז דיין ברודער, וועסטו קומען צו א מצב אז דו וועסט אים ליב האבן ביז אין אן אופן פון כמוך. און נאך א נאך א זאך האט דער רבי געברענגט פארוואס ער ברענגט אראפ דעם ענין פון רבי עקיבא'ן, איז געווען זייער געשמאק, ווייל א שארפער תלמיד קען נאך פרעגן נאך א שאלה, אויב דו זאגסט מיר אז ס'איז א כלל פארוואס איז דאס אזוי שפעט אין תורה? ווייטער רבי עקיבא, רבי עקיבא זאגט דאך אז כללות ופרטות נאמרו בסיני, גייט אראפ אלע שאלות. מיט דעם האט דער רבי מסיים געווען דעם ענין פון די שאלות אויף רשי און ענטפערן, יעצט וועט דער רבי גיין אין אות ז' פון יינו של תורה אין דעם פירוש רשי, יינו של תורה איז מ'וועט גיין אויסגעפינען דעם חילוק פון רבי עקיבא'ס וואס ער זאגט ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, וואס הלל הזקן זאגט אז זוהי כל התורה כולה, מאי דעלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה ואידך פירושו, ווי געפרעגט פריערט, רבי עקיבא איז דאך געווען אסאך דורות שפעטער נאך רבי, נאך הלל, און הלל האט שוין געזאגט אז ס'איז כל התורה כולה, וואס קומסטו און דו זאגסט מיר דא יש בכלל מנה מאתיים, קומסט און דו דערציילסט מיר דא אז ס'איז נאר א כלל גדול בתורה. דער רבי וועט מסביר זיין ווי רבי עקיבא קוקט אויף דעם און ווי הלל קוקט אויף דעם, פשוט.

גיין מסביר זיין קעגן וואס די צוויי זאכן זענען, און נאכדעם מסביר זיין פארוואס דער האלט אזוי און דער האלט אזוי. דער חילוק צווישן די צוויי מאמרים איז כפשטות הלשון, ס'איז זייער א פשוט'ער וועג אויסצוגעפינען וואס דער חילוק איז פון רבי עקיבא'ן ביז הלל. זה כלל גדול בתורה פון רבי עקיבא מיינט אז אהבת ישראל איז א כלל אין תורה, ס'איז איינער פון כללי התורה, ס'איז טאקע א כלל גדול, אבער דאך ס'איז נאר איין כלל, ס'איז נישט נישט דאס איז די גאנצע תורה זאגט רבי עקיבא, ס'איז א כלל אין תורה. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דרײַ און פֿערציק וואס איז שוין געברענגט אין אנהייב אין אנהייב שיחה אין די הערות, אז בן עזאי האט געזאגט, יש גם כלל גדול מזה, ס'איז נאך דא א גרעסערער א גרעסערער כלל פון ואהבת לרעך כמוך ס'איז נאך דא א גרעסערער כלל וואס איז דאס ער ברענגט אראפ אין די הערה דארטן זה ספר תולדות אדם זאגט בן עזאי זה כלל גדול מזה ס'איז נאך גרעסער פון דעם כלל פון דא איז רבי עקיבא זאגט אז ס'איז טאקע א גרויסער כלל אבער ס'איז נאר איין כלל אין תורה ס'איז א כלל בתורה און נישט כלל התורה, זייער געשמאק, ס'איז א כלל בתורה און נישט כלל התורה, מה שאין כן הלל זאגט אז זוהי כל התורה כולה, דאס איז גאנץ תורה, און אידך די גאנצע תורה איז אהבת ישראל, און אידך איז בלויז פירושה, די אלע אנדערע זאכן איז נאר פירושים. פארשטייען מיר שוין וואס די חילוק איז פון רבי עקיבא'ס מימרא און פון הילל'ס מימרא. רבי עקיבא זאגט אז ס'איז א כלל טאקע גדול, אבער ס'איז נאר בתורה, נישט כלל התורה, און הילל זאגט אז זוהי כל התורה כולה. דערמיט איז פארשטאנדיג וואס רשי ברענגט מאמרו של רבי עקיבא דווקא, און נישט פון הילל. ווייל אין פשוטו של ענין איז אהבת ישראל נישט כל התורה כולה, דער רבי דאך קען ברענגען, רש"י דאך קען ברענגען די מימרא פון הלל אויכעט, אז ואהבת לרעך כמוך איז מה דעלך סני לחברך לא תעביד, און זאגן אז דאס איז אז אז דער לשון ווי ער זאגט פריער, דער לשון פון הלל, זוהי כל התורה כולה ואידך פירושה, פארוואס האט ער נישט געברענגט הלל, פארוואס ברענגט ער דווקא רבי עקיבא, דאס איז זייער פארשטאנדיג יעצט, ווייל אין פשוטו של ענין ווען א קינד לערנט איז אהבת ישראל נישט כל התורה כולה. ס'איז דאך דא מצוות עשה ומצוות לא תעשה, און ס'איז דא אלע סארטן זאכן, אלע סארטן מצוות, ווי קען מען זאגן אין פשוטו של מקרא אז דאס איז אז דאס איז די גאנצע תורה? איז רבי עקיבא נעמט דווקא רשי רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא זאגט נאר אז ס'איז א כלל גדול בתורה, ס'איז נאר דער כלל פון מצוות שבין אדם לחבירו, ס'קען נישט זיין אז ס'איז אז אויף אלץ. עס דער רבי זאגן אין חצאי ריבוע וואס דערפאר זעט מען אז בפירוש רשי לשס ווען רשי ווען רשי טייטשט אפ די גמרא די גמרא אין שבת ווען ווען הלל זאגט דארט אין זיין מימרא וואס איז אויך על דרך הפשט געלערנט אז שוין אסאך מאל אז רשי אין גמרא איז אויכעט על דרך הפשט נאר ס'איז פשט דער לימוד פון שס שוין אביסל א העכערער ענין פון פשט, ס'איז נישט ווי ביי פאר בן חמש למקרא וואס מ'לערנט אין רש י אין חומש, איז ער מפרש דעם מאמר, מבהיל'דיג וואס רש י זאגט אויף דעם ענין, ס'מאכט ליכטיג דעם גאנצן ענין, איז ער מפרש דעם מאמר דעלך סני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה, זאגט רש י אז דאס רעדט זיך נישט וועגן מצוות אהבת ישראל. געוואלדיג! דאס וואס הלל האט געזאגט אז ס'רעדט זיך אז ס'איז כל התורה כולה, רעדט מען נישט וועגן מצוות אהבת ישראל זאגט רש י אין גמרא, נאר לחברך לא תעביד, אזוי איז דאך דער לשון, מאי דעלך סני לחברך לא תעביד, זאגט ער לחברך לא תעביד, מיינט רעך, זה הקדוש ברוך הוא, אזוי טייטשט רש י אליין, אז ס'גייט גארנישט אויף רעך אויף א חבר, ס'גייט אויפן אייבערשטן, אל תעבור על דבריו. זאלסט נישט זאלסט נישט חס ושלום עובר זיין אויף זיינע ווערטער, דאס וואס דאס וואס ס'מיינט דער לשון פון הלל. און דאס איז טאקע כל התורה כולה. איז פארשטאנדיג יעצט לויט די גמרא ווי רשי טייטשט עס אויס, איז פארשטאנדיג וואס הלל זאגט, זוהי כל התורה כולה, דאס איז טאקע כל התורה כולה, פאלגן דעם אייבערשטן און טון וואס דער אייבערשטער וויל. און ס'דאך דא א צווייטן פירוש אין רשי אויכעט. לויטן צווייטן פירוש אין רשי דארט, וועלכער קומט ערשט דערנאך אלס א צווייטער, דער ערשטער פשט אין רשי איז אז ס'רעדט זיך וועגן אייבערשטן, ס'רעדט זיך גארנישט וועגן וועגן ליב האבן א אידן, און ממילא איז פארשטאנדיג וואס איז כל התורה כולה. דער צווייטער לשון אין רשי איז אז לחברך מיינט טאקע חברך ממש, אויב אזוי קומט דאך אויס לויט רשי אז ס'מיינט יא, ווי קען זיין אז ס'איז כל התורה כולו? זאגט ער טאקע אז לויט דעם פירוש, לויטן צווייטן פירוש, איז כל התורה כולה לאו דווקא, ס'איז נאר, רש י לייגט צו, וועגן וואס רעדט מען עס? רעדט מען גזילה, גניבה, ניאוף, ורוב מצוות. רשי זאגט קלאר אז אפילו לחברך מיינט עס אויכעט מאי דעלך סני לחברך לא תעביד גייט עס אויף די זאכן פון גזילה גניבה ניאוף ורוב מצוות און ער ניצט נישט אויס דעם לשון וואס הלל זאגט אז ס'איז כל התורה כולה אז דאס איז די גאנצע תורה און ממילא האבן מיר געברענגט פארשטאנען יעצט דעם חילוק פון ר' עקיבא'ס פירוש אז ר' עקיבא זאגט אז ס'איז א כלל גדול בתורה און הלל זאגט אז דאס איז כל התורה כולה, יעצט וועט דער רבי זאגן נאכדעם וואס ער האט געברענגט זייער געשמאק וואס רש"י אין ש"ס ווי ער טייטשט עס אפ, מען דארף אבער פארשטיין יעצט וועט קומען די שאלה, וויבאלד אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים מוז מען זאגן, די גמרא זאגט אין עירובין אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים מוז מען זאגן אז ביידע לשונות ועניינים. זענען אמת, סיי רבי עקיבא און סיי הלל, און האבן א ביאור על כל פנים על פי פנימיות העניינים, קען זיין אז אין פשוט'ע ווערטער וועט מען נישט קענען טרעפן קיין וואס וואס איז דא די מחלוקת צווישן זיי, און ווי קען זיין אז אלו ואלו דברי אלקים חיים ס'דאך אינגאנצן פארקערט, ער זאגט כלל בתורה און הלל זאגט אז דאס איז כל התורה, זאגט דער רבי על כל פנים אין פנימיות העניינים קען מען טרעפן, אויב אזוי זאגט דער רבי איז נישט פארשטאנדיג. וויבאלד אז אהבת ישראל איז כל התורה כולה, ווי הלל זאגט, וואס גיט דא צו דער ענין אז דאס איז בלויז כלל גדול בתורה, ס'איז דאך בכלל מאתים מנה, ובפרט אז מאמר הלל איז שוין געזאגט געווארן כנ"ל אסאך דורות לפני זה, אויב אזוי האט דאך שוין הלל געזאגט מאתים, קומט מיר ערשט רבי עקיבא שפעטער און ער לייגט מיר צו און ער זאגט מיר נאר ס'איז מנה, ס'איז נאר כלל בתורה. וואס טוט זיך דא? וואס איז ווי קען מען נאר טרעפן צו זאגן אז ביידע זענען אמת און ביידע זענען פארשטאנדיג און ס'איז נישט נכלל פון בכלל מאתים מנה. אות ח' וועט דער רבי עס מסביר זיין זייער געשמאק וועט מען דאס פארשטיין בהקדם די מאמר פון הלל פארשטיין די מאמר פון הלל עט מען יעמאלט פארשטיין דעם חילוק פון הלל ביז רבי עקיבא הלל זאגט אין פרקי אבות, אין אבות אין פרק א' דעם ערשטן פרק וואס מ'האט יעצט געלערנט שבת, זאגט הלל, הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. דאס איז די מאמר פון הלל, זאל זיין פון די תלמידים פון אהרן, אוהב שלום וכו', ביז אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. זאגט דער רבי שטעלט זיך די שאלה וואס איז די שייכות פון אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות צו ומקרבן לתורה וואס וואס איז די וואס איז דער פארבונד פון די צוויי זאכן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות וואס דער וואס דער ומקרבן לתורה א חלק פון אוהב את הבריות וואס איז די שייכות פון אוהב שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה דווקא אהבת ישראל ברענגט א אידן צו זוכן דעם צווייטנס טובה, דאס וואס אהבת ישראל איז טון א טובה פאר יענעם, נישט נאר ברוחניות נאר אין אלע זיינע עניינים העלפן א צווייטן אידן, הן בגשמיות והן ברוחניות, דער רבי לייגט צו אין הערה איין און פופציק, להעיר מהנהגת הבעל שם טוב, צו טון א טובה א אידן בגשמיות און עס נישט פארבינדן די טובה מיט א תנאי אז יענער זאל טון עפעס ברוחניות, זעה איך דאך אז ס'האט נישט קיין שייכות איינע צו די צווייטע, פארוואס זאגסטו דא אז אוהב את הבריות אין א אופן פון ומקרבן לתורה? איז ידוע דער הסבר, באוואוסט דער הסבר אין ליקוטי שיחות אין חלק ב', אז דערמיט באווארנט די משנה, וואס קומט די משנה דא באווארענען? אז מ'זאל נישט מאכן קיין פשרות חס ושלום בתורה צוליב אהבת ישראל. פארוואס שטייט צוזאמען אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? ווייל חס ושלום מ'קען דאך אמאל מיינען אז מ'וויל מקרב זיין א אידן, העט מען ברענגען די תורה צו איהם, און מ'העט איהם געבן פשרות, מ'העט איהם זאגן דו דארפסט נישט טון אלץ, קענסט טון נאר דאס, זאגט די תורה, דערפאר זאגט די משנה ומקרבן לתורה ברענג זיי צו די תורה און נישט די תורה צו זיי. דאס דאס וואס מען קען ענטפערן צו די באבע סויל דער אוהב את הבריות דארף זיין אין אן אופן פון מקרב זיין די בריות צו תורה און נישט להיפך חס ושלום צו אראפנידערן די תורה צו רוח הבריות דורך מאכן פשרות אין תורה איז לכאורה קען מען דאך זאגן אז דערפאר שטייט ומקרבן לתורה צו געבן דעם הסבר אויף דעם וואס ווי מען האט ערשט געזאגט אבער לפי זה זאגט דער רבי קומט אויס ניין קומט דאך אויס אז ומקרבן לתורה איז בלויז א זייטיגע באווארעניש אין דעם ענין פון אוהב את הבריות, ס'דארף זיין אוהב את הבריות, ווען דו ביסט אוהב את הבריות און דו ווילסט אים מקרב זיין, דארף זיין זאלסט אים ברענגען צו תורה און נישט תורה צו אים. פון פשטות הלשון אבער, איז מובן נישט אזוי. לויט ווי מ'ט'ערשט מסביר געווען קומט עס אויס א זייטיגער ענין. אז דו גייסט מקרב זיין איינעם און דו ווילסט אים געבן תורה זאלסטו וויסן אז אים ברענגען צום תורה נישט תורה צו אים, אבער פון פשטות הלשון אבער איז מובן אז דער ומקרבן לתורה איז א המשך און א תוצאה פון אוהב את הבריות, ווי זעט מען אז די אהבה צו בריות ברענגט און דריקט זיך אויס אין דעם וואס איך זיי מקרב צו תורה, אזוי קומט אויס. אוהב את הבריות און איז זיי מקרב צו תורה וואסערע שייכות בלייבט ווייטער די קשיא וואס איז די שייכות צווישן דעם צווישן ביידע זאכן און דער רבי וועט נאך ברענגען נאך א ראיה פון דעם אלטן רבי אין תניא אז מען זעט אז דער גאנצער ענין פון אוהב את הבריות איז צוליב מקרבן לתורה ווערט די שאלה וואס איז עפעס אוהב את הבריות ווי דער רבי האט געזאגט פריערט אין די שיחה האט דער רבי געזאגט אוהב את הבריות דארף זיין אז אהבת ישראל דארף זיין א איד ברענגען א אידן צו זוכן דעם צווייטנס טובה, נישט נאר ברוחניות נאר אויך אין אלע זיינע עניינים, הן בגשמיות והן ברוחניות, און ער ברענגט אין די הארות פון דעם בעל שם טוב. קומט דאך אויס וואס פארוואס איז דא די שייכות איינע צו די אנדערע, ווי זעט מען עס אין תניא, וואס איז אויך מוכח פון תניא פרק ל"ב, וואו דער אלטער רבי ברענגט אראפ דעם מאמר הווי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו', אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין דעם פרק ל' ב', פרק לב, און טייטשט דאס אפ, לומר, עס קומט אונז צו זאגן, דער אלטער רבי ניצט דעם לשון לומר, וואס קומט אונז צו זאגן, שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, אפילו די וואס זענען ווייט פון די תורה פון אייבערשטן און פון דינען דעם אייבערשטן, צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה וכולי האי וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם. וואס שטייט דארטן אז מען דארף אריינלייגן אין זיי אזוי ווי מיט גראבע שטריק, מען דארף אריינלייגן אסאך ארבעט ביז מען זאל מיט ליבשאפט צו זיי וכו', אפשר וועסטו זוכה זיין אז דאס וועט אים ברענגען צו תורה און עבודת השם, דאס הייסט אז דער מכוון פון צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה וכו' שטייט דאך דער לשון אוהב שלום אוהב את הבריות, זאגט דער אלטער רבי אז מען דארף ממשכן זיין בחבלי עבותות אהבה, אויף וואס וועט זיין די אהבה? לקרבן לתורה וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורת השם. זעה איך דאך אז דער אלטער רבי איז מדגיש מפורש אז דער אוהב את הבריות איז אין א תנאי אויף מקרבן לתורה. צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה איז לקרבן לתורה ועבודת השם. עס איז נאר, דער אלטער רבי לייגט צו, אז אויב אפילו לא, ווי איז דער אז האט גערעדט מיט אים און גערעדט מיט אים און האט נישט אויפגעטאן, איז לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים, האט ער כאטש געהאט א מצוה פון אהבת רעים, אבער וואס דער גאנצער אויפטו פון פון דעם וואס ס'שטייט פון דעם מאמר, פון די מאמר פון הלל פון הלל וואס ס'שטייט דארטן, די מאמר פון הלל וואס ס'שטייט דארטן אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, קומט אויס אז דער גאנצער ענין איז אויף זיי צו מקרב זיין לתורה. איז דאך ווייטער די זעלבע שאלה, בלייבט דאך די שאלה, די קשיא איז נאך שטארקער, לויט ווי דער אלטער רבי איז מבאר דארט פריער אין זעלבן פרק אין פרק לב, דעם ענין פון אהבת ישראל, אז עס דארף זיין מצד דעם וואס רעך איז א איד און האט א נשמה, דערפאר זאגט דער אלטער רבי דארף מען ליב האבן יעדן אידן ווייל ער איז רעך און א איד האט א נשמה, וואס איז דער אויפטו אז ער האט א נשמה, זאגט דער אלטער רבי וואס כולם מתאימות ואב אחד לכולנה לכן נקראו כל ישראל אחים ממש, די לשון פון אלטן רעבן כולם אלע נשמות אלע זענען גלייך, ואב אחד לכולנה מיר האבן אלע איין טאטן, דערפאר ווערן אנגערופן כל ישראל ווערן אנגערופן אחים ממש, און דערפאר דארף די אהבה זיין לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן, לשון פון אלטן רעבן, די אהבה דארף זיין צו יעדען, פרק לב איז אינגאנצן וועגן אהבת ישראל, ביז בלשון המגיד, ווי דער מגיד דער מעזריטשער מגיד זאגט, אז מען דארף ליב האבן א רשע גמור ווי א צדיק גמור, ווייל אויב מען רעדט וועגן די נשמה, אויב ער האט א נשמה איז דאך כולם מתאימות, די נשמה איז אלעמאל די זעלבע זאך, און אלע זענען גלייך. ווערט דאך די שאלה צוריק איין, וויבאלד אז די אהבה איז נישט מצד יענעמ'ס מצב אין עבודת השם, ווי געזאגט אז דער מגיד זאגט אז א רשע גמור ווי א צדיק גמור דארף מען ליב האבן, און ס'האט נישט צו טון צום לערנען, נאר נאר ס'איז אן אהבה עצמית מצד הנשמה, פארוואס זאל די אהבה זיין פארבונדן דערמיט וואס ומקרבן לתורה?

די קשיא איז דאך נאך געוואלדיג לויט דעם אלטן רעבן אין תניא אז מען דארף ליב האבן א איד ווייל ער האט א נשמה, און אויב דו קוקסט אויף די נשמה נישט אויפן גוף, אה דו קוקסט אויפן גוף איז דאס טראכטן איך בין קליגער פאר אים איך בין בעסער פאר אים פארוואס זאל איך אים ליב האבן, אבער אויב דו האסט שכל טוסט וואס דער אלטער רבי זאגט דיר אז דו קוקסט אריין אז ער האט א נשמה און נשמות זענען אלע גלייך און וואס זאגסטו מעשה האט ס'טון מיט תורה? פארוואס אוהב את הבריות ומקרבן לתורה וואסערע שייכות האט איינע מיט די אנדערע? אז וויבאלד אז די אהבה איז נישט מצד יענעמ'ס מצב אין עבודת השם נאר אן אהבה עצמית מצד הנשמה, פארוואס זאל די אהבה זיין פארבונדן דערמיט וואס ומקרבן לתורה? אין אות ט' וועט דער רבי געבן דעם ביאור אין דעם און פארשטיין געשמאק דעם חילוק פון רבי עקיבא ביז הלל. דער ביאור אין דעם, ס'איז ידוע וואס חזל זאגן, ס'ברענגט זיך אראפ אין מדרש אין בראשית רבה, תנא דבי אליהו רבה, וואס חזל זאגן אז מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, אויך לגבי תורה, די מחשבה אויף דער אייבישטער האט מחשבה צו באשאפן אידן איז קדמה לכל דבר, אפילו לגבי תורה, אז ישראל זענען פריער און זענען העכער אויך פון תורה. דאס איז איין זאך, לאידך אבער זאגט ער אין זוהר אז ישראל מתקשרין באורייתא ואורייתא בקודשא בריך הוא, אז אידן פארבינדן זיך מיט תורה און תורה ווערט פארבונדן מיט מיטן אויבערשטן, דאכט זיך דאך די לשון, דער רבי ברענגט נישט דא תלת קשרין מתקשרין דא בדא, ישראל באורייתא ואורייתא בקודשא בריך הוא, וואס זעה איך פון דעם מאמר פון זוהר, וואס פון דעם איז משמע אז תורה איז העכער פון ישראל. איז דאך ידוע וואס חזל זאגן אז מחשבתם של ישראל קדמה, און אין זוהר קומט אויס אז אז תורה איז העכער ווייל ישראל מתקשרים באורייתא און דורך אורייתא בקודשא בריך הוא. זאגט דער רבי שטייט אויף דעם דער ביאור, דער אלטער רבי ליקוטי תורה, דער רבי נשמתו עדן אין המשך פון עיין ב', און אויכעט דער פריערדיגער רבי אין א מאמר אז ישיר אין ת"ש, איז דא א ביאור אויף דעם. דאס וואס אידן זענען העכער פון תורה, ווי געזאגט פריערט, ווי ס'שטייט אין בראשית רבה און תנא דבי אליהו רבה, דאס וואס אידן זענען העכער פון תורה, איז עס בשורשם, אין דעם שורש פון א אידן, די שורש פון די נשמה איז העכער פון תורה. אבער ווי נשמות קומען אראפ למטה, איז תורה העכער פון ישראל. ס'דא צוויי דרגות, ווי א איד איז למעלה בשורש, און ווי א נשמה קומט אראפ למטה אין א גוף. אבער ווי נשמות קומען אראפ למטה, איז תורה העכער פון ישראל. און די התקשרות פון א נשמה בקודשא בריך הוא איז דאך תורה, בשעת די נשמה איז למטה ווי ווערט זי פארבונדן מיטן אויבערשטן, יעמאלט איז עס דווקא מיט תורה, מילא גייט אראפ די סתירה, עס איז נישט קיין סתירה, וואס דארט שטייט ישראל קדמה לכל דבר, מחשבתן, און דארט שטייט ישראל מתקשרין באורייתא, ס'רעדט זיך צו בשרשם, צו ס'רעדט זיך ווען זיי קומען אראפ למטה. און דערפאר זענען דא די צוויי קצוות'דיגע ענינים אין א אידן, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אז ס'דא צוויי. עקסטער צוויי ווי זאגט מען אויף אידיש צוויי קצוות'דיגע ענינים צוויי פון אזוי ווי צוויי הפכים צוויי זייטן צוויי קצוות מצד דעם וואס מצד שורש זיינען נשמות ישראל העכער פון תורה ווי געזאגט פריערט איז ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא מצד דעם שורש וואס נשמות ישראל זענען העכער פון תורה אין זייער שורש, דערפאר זאגט מען אז ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, נישט קיין חילוק ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, וויפל עבירות א איד זאל נישט באגיין רחמנא לצלן, ווערט ער נישט אויס איד חס ושלום. פארוואס? ווייל די התקשרות פון דעם עצם הנשמה פון א אידן צום אויבערשטן איז נישט אפהענגיג אין זיין עבודה אין תורה ומצוות. עס האט גארנישט צו טון מיט דעם, ווען מען רעדט וועגן די דרגה, וועגן עצם הנשמה, איז אפילו ווען ער איז דא אין א גוף, און חס ושלום ער איז עובר געווען, דער רבי זאגט דעם לשון, נישט קיין חילוק וויפיל עבירות ער האט עובר געווען, בלייבט ער אבער, עס האט נישט צו טון מיט זיין עבודה אין תורה ומצוות, ער בלייבט, ער בלייבט א איד, דאס איז פון איין זייט, אבער דאס גופא, דאס גופא וואס ער קען זיין חס ושלום טון עבירות, ברענגט צו דעם אז יעדער איד, וויבאלד עס רעדט זיך אז עצם הנשמה איז העכער פון תורה, ברענגט עס, אז בוודאי סופו לעשות תשובה, ווי דער לשון אין תניא אין פרק לט, און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין הלכות תלמוד תורה אין שולחן ערוך, אז בוודאי סופו לעשות תשובה, וויבאלד אז מען רעדט אז ס'איז דא א עצם הנשמה, וועט ער זיכער טון תשובה, ער קערט זיך אום צו תורה און מצוות, ווארום וויבאלד אז די התקשרות פון א אידן דא למטה צום אויבערשטן איז דווקא דורך תורה ווי געזאגט פריערט, איז די מעלה עצמית וואס ישראל הוא, קען נישט בלייבן אלס א זאך פאר זיך אן תורה ומצוות. געוואלדיגע ווערטער און א לימוד זכות, א איד וויבאלד אז ער איז א איד און ער איז א ער קומט אראפ פון פון פון א העכערע דרגה פון תורה, אבער ווען ער איז דא למטה און ער האט עובר געווען עבירות, מוז קומען צו א מצב אז ער זאל תשובה טון ווי דער אלטער רבי זאגט בוודאי סופו לעשות תשובה, פארוואס? ווייל דא למטה. אז די התקשרות פון א איד דא למטה מוז דאך זיין דורך תורה, איז איז די מעלה עצמית וואס ישראל הוא קען נישט בלייבן אלס א זאך פאר זיך אן תורה און מצוות, ער האט טאקע די מעלה עצמית אבער ס'איז גארנישט אז ער איז דא למטה און ער טוט עבירות, וואס האב איך פון דעם אז טאקע ער בלייבט א איד ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אבער מ'מוז האבן דעם ענין פון תורה ומצוות דערפאר זאגט דער אלטער רבי בוודאי סופו לעשות תשובה. נאר זי מוז, דאס וועט אים אליין צוברענגען צו קיום התורה ומצוות, און דורך דעם ווערט נתגלה אויך מעלת נשמתו וואס זי איז העכער פון תורה, זי איז העכער פון תורה, דורך דעם ענין וואס ער איז וואס ער איז העכער פון תורה, ער קומט אראפ דא למטה אין דעם גוף, איז ער שוין א אנדער גדר ווי געזאגט פריערט, יעמאלט איז שוין דער ענין ווי ס'שטייט אין זוהר אז מ'דארף קומען אנקומען צו תורה, איז אפילו חס ושלום אז ער האט דורכגעפאלן ער טוט אן עבירה, וועט דאס זיין דא און ער האט די נשמה וואס זי קומט מלמעלה, עט אים צוברענגען. אז ער זאל טון אז ער זאל מקיים זיין תורה ומצוות, וואס וועט יעמאלט ווערן נתגלה? ווען ער ווערט ווען ער'ט טון תורה, וועט ער ווערן מחובר צום אייבערשטן ווערט יעמאלט ווערט יעמאלט נתגלה זיין מעלה פון די נשמה וואס איז העכער פון תורה. דער רבי ברענגט א געשמאקע זאך אין הערה צוויי און זעכציק, ולכן גם גילוי ענין התשובה, ווי קען זיין דער ענין פון תשובה? תשובה איז למעלה מהתורה, פארוואס איז תשובה העכער פון תורה? א ראיה אז תשובה האט א כח צו ממלא זיין דעם חיסרון וואס איז דא אין תורה. איינער האט געזינדיגט חס ושלום, איז אין תורה פעלט אים, קומט תשובה און ס'איז העכער ווי תורה און ס'זאגט אז מ'קען תשובה טון. און דאס איז דווקא דורך דעם ענין פון תורה. ממילא איז פארשטאנדיג דער ענין, און לויט דעם וועט מען ערשט פארשטיין די צוויי קצות'דיגע זאכן וואס איז דא אין דעם ענין פון ואהבת לרעך כמוך. אות י'. דערפון קומען אויך ארויס די צוויי קצוות בנוגע דעם ענין פון ואהבת לרעך כמוך. די עצמיות פון דער אהבה וואס נעמט זיך מצד דעם אחדות פון אלע אידן בשורש נפשם, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק לב ווי דערמאנט פריער, וואו אידן זענען העכער פון תורה איז העכער פון די מדידות פון תורה, ווי ער זאגט פריער דעם לשון כולן מתאימות ואב אחד לכולנה, און דעריבער איז די אהבה צו אלע אידן בשווה, אויך צו בריות וואס זענען רחוקים מתורת השם ועבודתו. ווייל אין דער דרגה קען מען נישט מחלק זיין צווישן א צדיק און א איד און א אידן וואס איז רחוק מן התורה קען נישט מ'קען נישט מבדיל זיין ווי געזאגט פריער כולן מתאימות איז די נשמה איז ביי אלעמען גלייך און ביי אלעמען די זעלבע און אב אחד לכולנו און על דרך זה איז די אהבה גופא פון א אידן צו א צווייטן אידן נישט באגרעניצט צו דער רוחניות פונעם צווייטן אידן ס'האט נישט נאר צו זיין רוחניות'דיגן מצב נאר זי איז בנוגע אלע זיינע עניינים אויך זיין גשמיות, וויבאלד אז דאס איז גשמיות פון וועמען? גשמיות פון א אידן. דאס איז פון איין זייט. מצד דעם אבער וואס די מציאות פון א אידן איז פארבונדן מיט תורה כנזכר לעיל, ווערט אויך אהבת ישראל, אויך די אהבה וואס קומט מצד שורש נפשם וואס אלע זענען גלייך, וואס איז העכער פון תורה, ווערט עס א מצוה אין תורה. א איד איז דאך העכער פון, קומט דאך אין שורש העכער פון תורה, בשעת מען קומט ארויף דא למטה, ווערט עס א מצוה פון אהבת ישראל, ווערט עס א מצוה אין תורה, מען דארף ליב האבן א אידן ווייל אזוי הייסט תורה, ובמילא, לויט די מדידות וגדרים וואס תורה איז קובע, אין דעם כנזכר לעיל, דארף זיין די אהבה צו א אידן אזוי ווי די תורה איז קובע געווען. נישט אין א אופן פון אן פון העכער פון מדידות והגבלות ווי גערעדט פריערט אז דאס דארף זיין א אהבה צו אלעמען מצד זייער עצם הנשמה, מצד דעם אבער וואס זיי קומען אראפ למטה אין הגוף איז דאס אינגאנצן אנדערש, במילא לויט די מדידות וגדרים וואס תורה איז קובע אין דעם כנזכר לעיל, און מען טאר ניט מאכן קיין פשרות אין תורה צוליב אהבת ישראל, דא איז, דא איז שוין א, דא איז שוין דא א א א. א גבול, דא איז שוין דא די גבול פון תורה, דא איז דא א מדידה, דא איז דא א גדר, ווי אזוי מען דארף עס טון, ביז אז עס זענען דא אזעלכע אידן רחמנא לצלן, וואס לויט דעם ענין וואס ווי רעדט וועגן תורה, וואס תורה זאגט אז דער יחס צו זיי דארף זיין אין אן אופן ווי דוד המלך זאגט אין תהילים, תכלית שנאה שנאתים וגומר. במילא האבן מיר דא ביידע עניינים, האבן די ביידע קצות'דיגע עניינים, די עצמיות פון אהבה וואס א איד דארף האבן צום צווייטן אידן, דארף ער האבן צו אלעמען, און חס ושלום אז מ'רעדט דא וועגן דעם ענין פון אפיקורסים און מינים, און תכלית שנאה שנאתים איז נישט, אבער יעדער איד וואס ער טוט א, וואס ער טוט א, ווי געזאגט פריערט אין גמרא, וויפיל עבירות ער זאל נישט טון בלייבט ער א איד, מצד עצם, דעם דארף ער ליב האבן יעדן איינעם. וואס קומט אונז לערנען דער ענין פון אהבת ישראל וואס שטייט ואהבת לרעך כמוך לכאורה א איד איז דאך העכער פון תורה און ער איז דאך באשאפן געווארן עס איז דאך מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר דאס ווערט א איד ווען ער קומט אראפ למטה ווערט דער קשר זיינער דווקא דורך דעם ענין פון תורה און ס'ווערט א מצוה אין תורה וואס איז די מצוה ואהבת לרעך כמוך איז א מצוה אין תורה און א מצוה לויט די הגבלות ווי די תורה זאגט וואס איז די הגבלות אז מקרבן לתורה נישט חס ושלום ברענגען די תורה צו זיי אות יוד א' יעצט וועט מען פארשטיין דעם ענין פון פון הלל מיט רבי עקיבא יוד א' און דאס איז אויך וואס הלל איז מדגיש ווייל דאס איז די הדגשה פון אלטן רבי'ן אין תניא יעצט וועט מען פארשטיין וואס הלל איז מדגיש און דער אלטער רבי אין תניא אויך אז דער ענין פון אוהב את הבריות דער אלטער רבי'ס לשון, הרחוקים מתורת השם ועבודתו. הלל זאגט אוהב את הבריות, א בריה, ס'איז א נידעריגער לשון, און דער אלטער רבי זאגט דעם לשון הרחוקים מתורת השם ועבודתו, דארף אויך פירן צו ומקרבן לתורה. יעצט וועט מען פארשטיין, די שאלה איז דאך געווען וואסערע א שייכות האט דאס, יעצט וועט מען פארשטיין וואסערע א שייכות דאס האט, אז ס'האט א געוואלדיגע געוואלדיגע שייכות, אז דער ענין פון אוהב את הבריות מוז זיין אויף א אופן פון ומקרבן לתורה, אף על פי אז די אהבה צו זיי, איז מצד זייער עצמיות'דיגער מעלה, וואס זיי זענען אידן, און מען דארף ליב האבן א אידן און אים העלפן אין אלע זיינע עניינים גשמיות און רוחניות, אפילו ווען מען איז נישט מצליח אין דעם ומקרבם לתורה, במילא דאס איז וואס דער אלטער רבי איז מדגיש דא, כשם ווי דאס איז בנוגע צו זיך אליין. אז די עצמיות'דיגע מעלה פון זיין א איד אויף זיך אליין, זיין התקשרות צום אויבערשטן וואס איז העכער פון תורה, קען נישט בלייבן אפגעזונדערט פון תורה און מצוות. א איד דארף פילן ביי זיך אז זיין עצם וואס ער איז אין די דרגה וואס אין זיין שורש איז ער העכער פון תורה, מחשבתן של ישראל קדמה איז פאר תורה, דארף ער וויסן אז דאס קען נישט בלייבן אפגעזונדערט פון תורה און מצוות. נאר דאס גופא ברענגט אים צו קיום התורה והמצוות, ווי גערעדט אין סעיף ט' ווי דער אלטער רבי זאגט אז דערפאר וועלן זיי אלע זיכער תשובה טון, ווייל דער עצם פון דעם פון דער עצם זיינער וואס איז העכער פון תורה, עט אים מוזן ברענגען אז ער זאל לערנען תורה און תשובה טון. איז במילא אזוי ווי ס'איז פאר זיך אליין זיין זיך אליין זיין עצמיות'דיגע מעלה, קען נישט בלייבן די מעלה אן תורה, ס'מוז אראפגעקומען ווערן, ער קען נישט זיין אפגעזונדערט פון תורה, ער מוז זיין, זיין קשר מוז זיין דורך תורה מיטן אייבערשטן, אזוי איז אויך בנוגע דער אהבה צו רחוקים מתורת השם ועבודתו, ווי דעם אלטן רבינ'ס לשון אין פרק ל"ב, אז טאקע דערפאר וואס ער פילט זייער עצמיות'דיגע מעלה וואס זיי זענען אידן, באַנוגנט ער זיך נישט מיט דעם אַליין, נאָר דאָס גופא רופט בײַ אים אַרויס די השתדלות צו מאַכן פון זיי תורה-אידן, איז טאַקע אַ מוראדיקע שײַכות, וויבאַלד אַז אויף זיך אַליין ווייסט ער, אַז ער האָט טאַקע די עצמיותדיקע מעלה פון זײַן אַ איד, און זײַן התקשרות מיטן אייבערשטן איז טאַקע העכער פון תורה, דעסטוועגן ווייסט ער אָבער אַז ס'קען נישט בלײַבן אָן תורה, צו עס ארויסברענגען דעם גילוי דא למטה ווי די נשמה איז אין די דרגה ווי אין דעם שורש אז זי איז העכער פון תורה און זי איז פאר תורה, מוז עס ארויסגעברענגט ווערן דורך תורה, ישראל באורייתא אורייתא בקודשא בריך הוא, די זעלבע זאך עט ער עט ער עס ארויסברענגען אויכעט אז בנוגע צו די אהבה מיט דעם לשון רחוקים מתורת השם ועבודתו אז ער פילט טאקע די עצמיות'דיגע אהבה אז יעדער יענער איד אפילו ווי ער זאל נישט זיין אין זיין מצב איז ער זיין עצמיות'דיגע זאך איז ער א איד און ער האט אים ליב, אבער ער עט זיך נישט באגנוגענען, ער עט זיך נישט מסתפק זיין מיט דעם אליין, נאר דאס גופא וואס ער ווייסט אז ער איז א עצמיות'דיגן קשר, און ער ווייסט אז מען קומט אראפ דא למטה, איז דא דער ענין וואס א איד דארף ווערן מקושר דורך תורה, עט זיין דער אוהב את הבריות אין וואסערע אופן ומקרבן לתורה. פשוט געשמאק. וויבאלד אז אויך די עצמיות'דיגע מעלה פון אידן מוז קומען לידי גילוי דורך תורה, ווי געזאגט פריער, קומט אויס אז ווען דער צווייטער בלייבט רחוק פון תורה, קען נישט זיין דער ריכטיגער דערהער אין דעם שלום ואחדות אמיתית וואס איז דא צווישן אים און אלע אידן. אויב ער וויל ליב האבן דעם אידן טאקע ווי ס'דארף צו זיין, דארף ער אריינלייגן כוחות אז אוהב את הבריות אין א אופן פון ומקרבם לתורה, ווייל אנישט איז דער שלום ואחדות און דעם ליב האבן יענעם מצד זיין עצם, מצד זיין שורש, עט נישט זיין אין א אופן פון שלום ואחדות. ממילא עס וועט נישט זיין דער ריכטיגער דערהער אין דעם שלום ואחדות אמיתית וואס איז דא צווישן אים און אלע אידן. דער רבי ברענגט אראפ א געשמאקע הערה אין זיבן און זעכציק, לויט דעם קען מען מבאר זיין אויכעט א געשמאקע זאך, דער אלטער רבי אין תניא, פון מאמר פון הלל, וואס ער ברענגט אראפ אין פרק ל"ב, ברענגט ער אראפ אויכעט אוהב שלום, לכאורה עס האט אינגאנצן נישט קיין שייכות דארטן, הוי מתלמידיו של אהרן האט ער געדארפט ברענגען אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, דאס וואס ער וויל דאך ארויסברענגען, אז יש למשכן בעבותות מיט גרויסע עבדות און אריינלייגן דעם אהבה ביז מיט דעם צוריקברענגען און מקרב זיין לתורה, ווי קומט אריין דא שלום? זאגט דער רבי כי על ידי זה שמקרבן לתורה נעשה שלום בינו ובין הבריות. דווקא ברענגט דער אלטער רבי דעם אוהב שלום וואס לכאורה האט עס נישט קיין שייכות, עס האט א מורא'דיגע שייכות, על ידי זה שמקרבן לתורה נעשה שלום בינו ובין הבריות, שגם אצלם יהיה העניין, נישט נאר ביי אים, נאר ביי יענעם זאל אויכעט זיין, להגביר ולהגביה ולהעלות הנפש על הגוף, לשון פון אלטן רבי'ן, להגביה ולהעלות הנפש על הגוף. איז פארשטאנען וואס דער אלטער רבי ברענגט אראפ דעם ווערטער אויכעט אוהב שלום, עס איז זייער זייער וויכטיג די ווערטער דא צו דעם אלטן רבי'נס הסבר, אז מען איז אחים ממש מצד דאס ברענגט א שלום צווישן אים און אידן ווען ער ברענגט אים צו צו תורה, אז מען איז אחים ממש מצד שורש נפשו. דווקא דורך דעם וואס מ'איז מקרבן לתורה, מ'פארבינדט זיי מיט אורייתא, און דורך דעם מיט קודשא בריך הוא, הערט זיך דעמאלט באופן גלוי אויך די עצמות'דיגע מעלה פון אידן וואס איז העכער פון תורה, איז זייער געשמאק. זייער פארשטאנדיג יעצט די צוויי זייטן וואס איז דא אין דעם. ס'דא דער ענין וואס מ'דארף ליב האבן א אידן ווייל זיין שורש איז פון די דרגה ווי מחשבתם של ישראל, דערנאך דא די דרגה וואס דארף זיין אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, דערין אז דאס אליין איז נישט גענוג ווייל עס שטייט דאך דער שטייט דאך דער נאדן דארטן אז אין זוהר אז ישראל איז מתקשרים באורייתא און דורכדעם ווערן זיי מקושר מיטן אייבערשטן, איז די עצמיות'דיגע זאך און די אהבה וואס מיט דעם געבן און דעם ליב האבן אפילו אז ער איז חס ושלום נישט אזא מצב

אות י"ב על פי זה וועט מען אויך פארשטיין דעם ביאור אין די צוויי לשונות רז"ל בנוגע אהבת ישראל. רבי עקיבא רעדט וועגן כלל פון אהבת ישראל, ווי מען מוז און מ'איז דאס מקיים בפועל מיט א צווייטן אידן בעניינו ווי ער איז א נשמה בגוף גשמי. רבי עקיבא רעדט וועגן דעם ענין. אין די הערות וועט מען נישט אריינגיין יעצט אין דעם נאר צו דערמאנען אז ס'איז א מורא'דיגע זאך ווי דער רבי ברענגט אראפ דעם ענין וואס איז די שייכות פון די צוויי מאמרים דווקא הלל און דווקא רבי עקיבא ער ברענגט אראפ פון זוהר אז הלל איז דער ענין פון חסד רבי עקיבא איז דער ענין פון תורה פארוואס יעדער איינער קוקט אויף דעם אזוי ווער ס'וויל קען אריינקוקן אין הערה נײַן און זעכציק זייער א געשמאקע הערה וואס איז לאנג נאר אריבערגיין אבער דער רבי מסביר אויכעט פארוואס דווקא רבי עקיבא און הלל רבי עקיבא רעדט וועגן כלל פון אהבת ישראל ווי מען מוז און מען איז מקיים בפועל מיט א צווייטן אידן בעניניו, ווי ער איז א נשמה בגוף גשמי ווי ער איז דא למטה, לויט די מדידות והגבלות פון תורה. איז דעריבער ניט שייך צו זאגן ביי דעם אז דאס איז כל התורה כולה. מ'קען נישט זאגן אז דאס איז כל התורה כולה, פארוואס? ווייל לפי זה וואלטן דאך אפגעפאלן חס ושלום גדרי התורה צוליב אהבת ישראל על דרך ווי פיקוח נפש איז דוחה כל התורה, אויב איך וואלט געזאגט אז דער ענין פון אהבת ישראל איז כל התורה כולה, רבי עקיבא קוקט דאך אויף א מענטשן ווי ער איז דא למטה אין א גוף, דא למטה אין א גוף קען דאך זיין אז א מענטש חס ושלום איז עובר א עבירה, וועסט אים גיין מקרב זיין, וועסט אים מקרב זיין, וועסט אים מקרב זיין אויף א אופן פון אפפאלן די גדרים פון תורה, פארוואס? ווייל ליב האבן א איד מיט זיין מצד זיין עצם הנשמה איז דאך עס העכער פון תורה, ממילא קען ממילא קען רבי עקיבא נישט זאגן דעם ענין פון פון דעם לשון כל התורה כולה, ווי זאגט רבי עקיבא, כלל גדול בתורה, ס'איז נאר א כלל גדול בתורה, א כלל. אין תורה וואס דארף געטון ווערן לויט די גדרי התורה, פארקערט ער ברענגט ארויס אז עס דארף ווערן געטון דווקא דורך די גדרי התורה, דאס איז אלץ ווי רבי עקיבא, הלל אבער רעדט וועגן אהבת ישראל ווי דאס איז דא למטה לנשמה בגוף, טאקע אהבת ישראל ביידע רעדן וועגן דעם זעלבן ענין, און רבי עקיבא רעדט ווי ס'איז דא למטה ממש, און הלל רעדט ווי ס'איז דא למטה לנשמה בגוף, אבער בשייכות ומצד דעם שורש פון אידן, אויף אזא סארט אופן דארף עס זיין, וואו ישראל קדמו לתורה ווי געזאגט פריערט, און מצד דער דרגה ווי הלל קוקט אויף דעם, איז גאנץ תורה נאר צוליב אידן, די גאנצע תורה איז געגעבן געווארן נאר צוליב אידן, צו ארויסברענגען און מגלה זיין די מעלה פון אידן, דאס איז דער גאנצער ענין פון תורה. ממילא וועט ווערן פארשטאנדליך ערשט וואס הלל זאגט אז דאס איז כל התורה כולה וויבאלד אז די מעלה פון אידן ווי זיי זענען אחים ממש מצד שורש נפשם דעם לשון פון אלטן רבי'ן אחים ממש מצד שורש נפשם קומט ארויס בגלוי אין דער מצוה פון אהבת ישראל וואס קומט ארויס אין דעם בגלוי פון דער מצוה פון אהבת ישראל קומט ארויס בגלוי לעצטע פאר ווערטער פון די שיחה גוואלדיק קומט ארויס בגלוי אין דער מצוה פון אהבת ישראל איז זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושא הוא.